פרשה הייבט אן וישמע יתרו כהן מדין, און רש"י פרעגט מה שמועה שמע ובא וועלכע שמועה האט יתרו געהערט פאר דעם איז ער געקומען, רש"י ענטפערט קריעת ים סוף, מלחמת עמלק, די צוויי זאכן האט ער געהערט איז ער געקומען. איז דא אסאך וואס פרעגן פארוואס פונקט די צוויי זאכן? טראכט איך אזוי, עס קען זיין די היינטיגע תקופה, יתרו האט דאך געוואוינט דארטן צווישן גוים, און פארשטייט זיך דארטן הערט מען נישט אזעלכע שיינע נייעס וועגן די אידן, די אידן פאסן נישט אויף, די אידן מיינען אז ס'איז הפקר וועלט, אידן מיינען זיי דארפן נישט אויפפאסן, איז יתרו טראכט זיך פארוואס דארף ער עפעס קומען, וואס עפעס זוכט ער זיך יעצט זיך אויסמישן מיט די אידן, פעלט נישט אויס. יעצט האט ער געהערט אבער צוויי זאכן קריעת ים סוף מלחמת עמלק האט ער זיך געטוישט אז ער קומט יא פארוואס קריעת ים סוף איז געווען אלע אידן זענען אריבער די ים סוף די זעלבע צייט אבער ס'איז געווען צוטיילט אין אסאך קאפסולות ווי מען רופט עס אסאך באבלס ס'איז געווען צוטיילט און ממילא האט מען געזען דארטן אז די אידן האבן יא אויפגעפאסט האבן יא פרובירט וואס זיי האבן געקענט און די צווייטע זייט מלחמת עמלק האט מען געזען, די משנה פרעגט שוין, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, איז דען די מיט די הענט מאכט מען א מלחמה קעגן עמלק, נו, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, אויב די אידן האבן ארויפגעקוקט און פארלאזט אויף די אייבערשטער, דעמאלטס ומשעבדים לבם לאביהם שבשמים, דעמאלטס האבן זיי געקענט מנצח זיין, ואם לאו, היו נופלים, אז כלל ישראל גייט נישט נאר מיט א כח פון דרך הטבע, די דרך הטבע דאס איז א חלק פון השתדלות, מ'דארף טון, אבער ס'איז דא א צווייטע זאך, מען פארלאזט זיך אויף די אייבערשטער, אז די אייבערשטער איז דער וואס פירט די מלחמה, ממילא סיי פון איין זייט האבן די אידן געטון וואס מען דארף, מען האט געמאכט, מען האט זיך צוטיילט, מען איז נישט געווען אינגאנצן אויסגעמישט, מען האט פרובירט וויפיהל מען האט געקענט זיך אויפפאסן, צווייטע זייט, מען האט געוואוסט אז אויב מען וויל מנצח זיין די מלחמה, סיי די מלחמה קעגן די ווירוס אליין, און סיי די מלחמה וואס אונז דארפן ליידער פירן קעגן די אומות העולם, קעגן די פרייע וועלט, זיך צו צו פארטיידיגן, די מלחמות דאס קומט נישט מיט דעם וואס מ'גייט בכח, נאר עס קומט מיט דעם מ'פארלאזט זיך אויף די אייבערשטער, עס קומט אויס אז ס'איז דא בעצם צוויי זאכן, מען דארף טון צוויי זאכן, פון איין זייט דארף מען טון דרך הטבע וואס מען קען, אויפצופאסן ווי ווייט מען קען, פון די אנדערע זייט מען דארף זיך פארלאזן אויף די אייבערשטער אז די אייבערשטער קען אלעס טון. און דאס איז סיי פאר די וואס האלטן אז פארקערט אז אידן טוען יא וואס זיי דארפן, דעמאלטס פארקערט, דאס איז דאך וואס שטייט דא, אז אידן פאסן אויף און אידן פארלאזן זיך אויף די אייבערשטער, און סיי פאר די וואס האלטן אז אידן דארפן מער טון, איז פארקערט, איז דאס א חיזוק דא אז מען דארף טון ביידעס, מען דארף פון איין זייט טון בדרך הטבע וואס מען קען וואס מען דארף, און פון די אנדערע זייט זיך פארלאזן אויף די אייבערשטער, אז די אייבערשטער פירט אונזערע מלחמות, און מען דארף נישט זיך אליין צו טיף אריינלייגן אין דעם, איז זיכער בזכות די צוויי זאכן וואס מען וועט זיך מחזק זיין, וועט מען זוכה זיין בקרוב צו די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.